מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף לז עמוד ב'. לאמיר נעמען די גמרא מיט א קורצע הקדמה. די גמרא האט געברענגט א מחלוקת צווישן ר' יוחנן מיט ריש לקיש וואס וועט זיין די הלכה ביי אילפעס. איך האב א אילפעס, עס האט בערך אויסגעזען אזוי, איך האב אזא פרייענג פען, מען האט אויפגעהויבן דעם דעקל, מען האט אריינגעלייגט אינעווייניג דעם טייג, שפעטער מען האט עס אריבערגעלייגט אויף א כלי וואס אונטן איז געווען די היץ און אזוי האט זיך עס געבאקן. האט די גמרא געהאט א שאלה די אילפעס הייסט עס א נארמאלע וועג פון באקן און אויב אזוי בין איך חייב בחלה אדער זאג איך ניין דאס איז נישט די נארמאלע וועג פון באקן און בממילא קיין חיוב חלה איז נישט דא האט די גמרא געברענגט שיטת ריש לקיש ריש לקיש האט געהאלטן אז מעשה אילפעס איז נאר חייב אויב דו מאכסט עס אויף א האלב וועגס א נארמאלע וועג דאס הייסט דו הייצט עס אויף פון אונטן שפעטער לייגסטו אריין דעם טייג פון אויבן אין אזא פאל ביסטו חייב צו געבן חלה. אבער אויב האסטו געמאכט פארקערט, ערשט האסטו אריינגעלייגט דעם טייג און שפעטער האסטו עס אויפגעהייצט, אין אזא פאל זאגט ריש לקיש ביסטו פטור פון געבן חלה. רבי יוחנן זאגט ניין, ס'גייט נישט אן וועלכע וועג דו מאכסט עס, א אילפעס איז א נארמאלע וועג ווי אזוי מ'באקט ברויט, און אויב אזוי ביסטו מחיוב צו געבן חלה.

לכאורה, וויאזוי קען זיין איך בין יוצא? די תורה רופט דאך א מצה א לחם עוני, פשט איז ס'מוז זיין א לחם. אויב די ברייתא זאגט מיר אז איך קען יוצא זיין מיט א אילפעס, פשט איז אז א ברויט וואס איז געמאכט געווארן אין א אילפעס, אזא מצה הייסט א געהעריגע לחם, און ממילא קען איך עס טאקע נוצן פאר פסח. אויב אזוי קומט דאך אויס, זעהסטו דאך קלאר פון דא, אז די ברייתא האט געהאלטן אז איך גיי מאכן א מצה אין א אילפעס, הייסט דאס א געהעריגע וועג פון מאכן ברויט, און ממילא קענסטו עס נוצן פאר מצות, און אויב אזוי קומט אויכעט אויס דארפסט געבן חלה דערפון. אויב אזוי פרעגט די גמרא לכאורה דאס איז דאך א קשיא אויף ריש לקיש, ווי אזוי קענסטו ריש לקיש מחלק זיין ווי אזוי איך האב עס געמאכט, דא זעה איך אז די ברייתא זאגט מיר, האסטו געמאכט א מצה אין א אילפעס, דארפסטו געבן חלה, קענסט עס נוצן פאר מצה. ענטפערט די גמרא, הכא נמי שהרתיח ולבסוף הדביק. זאגט ריש לקיש, ביסט גערעכט, אבער דא רעדט מען טאקע אין אזא פאל, איך בלייב מיך ביי מיינס, א אילפעס ביסטו נאר חייב בחלה, ס'הייסט נאר א נארמאלע לחם, אויב דו מאכסט עס דעם האלבוועגס נארמאל, דאס הייסט דו מאכסט עס הייס און שפעטער לייגסטו אריין דעם טייג, און טאקע דאס איז געווען דא די פאל אין די ברייתא, און ממילא זאגט מיר טאקע די ברייתא, היות דו האסט געמאכט דעם נארמאלען וועג, דו האסט עס ערשט אויפגעהייצט און שפעטער האסטו אריינגעלייגט דעם טייג, אויב אזוי זאג איך דיר טאקע קענסט עס גיין נוצן פאר מצות, און דאס בין איך אויכעט מסכים, אבער איך האלט ווייטער, אויב מאכסטו עס פארקערט, דו גייסט ערשט אריינלייגן דעם טייג און שפעטער גייסטו עס אויפהייצן, זאגט ריש לקיש, א אילפעס, דאס הייסט נישט קיין נארמאלע וועג פון מאכן ברויט. פרעגט די גמרא מאי מצה הינא, מען האט געהאט גלייך די ברייתא האט אנגעהויבן אז א מצה הינא קען איך אט אויך נוצן, זאגט די גמרא וואס מיינט עס, אמר רב יהודה אמר שמואל כל שפורסה ואין חוטין נמשכין הימנה, ס'מיינט אז דו נעמסט די מצה דו גייסט עס צוברעכן וועסט נישט זען קיין טייג קיין שטריק פון טייג וואס קומט ארויס, אויב אזוי הייסט עס גענוג געבאקן און ממילא זאג איך ס'איז כשר פאר פסח און אויב אזוי קענסטו עס גיין נוצן פאר מצות. אמר רבא לייגט רבא צו וכן לחמי תודה, די זעלבע זאך איז לגבי לחמי תודה, אויב דו האסט די לחמי תודה, וואס איז געווען פערציג ברויט וואס מען האט געבאקן, צען זענען געווען חמץ, דרייסיג געווען כשר לפסח, שפעטער פון אלע האט מען גענומען, פון אלע פיר סארטן וואס מען האט געהאט, האט מען געגעבן איינס צום כהן פון יעדע סארט. זאגט רבא וכן לגבי לחמי תודה, אזוי ווי דו פארשטייסט לגבי מצות, די מינוט וואס ס'קומט שוין נישט אויס קיין סטרינג פון טייג, הייסט עס שוין גענוג געבאקן, די זעלבע זאך לגבי תודה, אויב האסטו געמקריב געווען דיין קרבן, און למעשה איז דיין חלות נאכנישט געווען אינגאנצן געבאקן, זאג איך דיר, אויב דו זעסט נישט קיין סטרינגס ארויסקומען, אויב אזוי זאג איך ס'איז גענוג געבאקן, און דיין קרבן איז א גוטע קרבן. פרעגט די גמרא לכאורה פשיטא, וואס איז די חידוש? וואס ווילסטו מיר זאגן? אז וואס? אז טאמער אזוי ווי דו זאגסט ביי מצה אז דו זעסט נישט קיין סטרינגס הייסט עס גענוג געבאקן די זעלבע זאך איז לגבי תודה, זאגט ער, פשוט, אוודאי איז אזוי, פארוואס, הכא לחם כתיב, והכא לחם כתיב, סיי ביי חמץ סיי דא ביי מצה שטייט די ווארט לחם, אז ס'מוז זיין די מצות מוזן זיין לחם, און ממילא זאג איך דיר אז וואס, וואס מיינט לחם ווילאנג ס'נישט דא קיין סטרינג אינעווייניג, אויב אזוי יעדע אנדערע פלאץ וואס די תורה רופט עס אויך אן לחם, ווי למשל לגבי תודה וואס עס שטייט דארטן על חלת לחם, פארשטייט זיך מיינט די תורה צו זאגן לחם אז עס איז נישט דא קיין סטרינגס וואס קומען ארויס, און ממילא וואס דא די גרויסע חידוש וואס דו קומסט מיר דא מחדש זיין? זאגט אים ניין. מהו דתימא כ'וואלט געקענט מיינען, הואיל וכתיב והקריב ממנו אחד מכל קרבן, כ'וואלט געקענט מיינען דא לגבי תודה שטייט דאך והקריב ממנו אחד מכל קרבן תרומה לה', אז ווען דו געבסט פארן כהן מוזט אים געבן אחד, דו מוזט אים איבערגעבן איין גאנצע חלה, און ממילא וואלט איך געזאגט שלא יטול פרוס, אויב אזוי קענסטו נישט געבן קיין שטיקל, און ממילא אז דו וועסט אים געבן א לחמי תודה וואס נישט אינגאנצן געבאקן, די מינוט ער נעמט עס אין האנט וועט זיך צוברעכן, און ממילא והכא כמאן דפרוס דמיא, דא וויבאלד ס'נישט אינגאנצן געבאקן אויב אזוי וואלט איך געמיינט צו זאגן דאס הייסט אזוי ווי פרוס און ממילא קענסטו נישט יוצא זיין מיט אזא ברויט וואס נישט אינגאנצן געבאקן אפילו דו זעסט נישט קיין סטרינגס דארטן, קא משמע לן ניין אז לחמי תודה איז די זעלבע דין ווי לגבי מצות. די מינוט וואס נישט דא קיין סטרינגס פון טייגס וואס קומען ארויס פון דעם, הייסט ס'איז שוין גענוג געבאקן, און ממילא קענסטו עס איבערגעבן פאר'ן כהן, און טאמער דיין ברויט איז נאר געווען אזוי שטארק געבאקן זאלסטו וויסן דיין קרבן איז א גוטער קרבן. זאגט די גמרא, גייט די גמרא ברענגען צו נאך א קשיא, פרעגט די גמרא אזוי, מיתיבי, איכ'ל דיר פרעגן א קשיא, דאס הייסט נאכאמאל, אונז האבן געהאט א מחלוקת, ריש לקיש האט געזאגט מעשה אילפס, ווענדט זיך וויאזוי מ'האט עס געמאכט. ריש לק, רבי יוחנן זאגט ניין, מעשה אילפס הייסט א געהעריגע וועג פון מאכן ברויט, ס'הייסט חלה און ממילא דארפסטו טאקע ארויסנעמען חלה דערפון. פרעגט די גמרא אזוי, מיתיבי, המעיסה בית שמאי פוטרין ובית הלל מחייבין, אויב דו האסט געמאכט א טייג אין א וועג פון מעיסה, די גמרא גייט שוין זאגן וואס דאס מיינט, זאגן בית שמאי פוטרין אונז האלטן דו ביסט פטור פון געבן חלה, ובית הלל מחייבין, בית הלל זאגט ניין, אזא וועג ביסטו יא חייב צו געבן חלה. החליטה, אויב האסטו געמאכט אין א צווייטע וועג דיין טייג, דעמאלס בית שמאי מחייבין ובית הלל פוטרים, דא זאגן זיי פארקערט, דא זאגט בית שמאי אין דעם פאל האלט איך זאלסטו וויסן אז דו ביסט חייב, מה שאין כן, בית הלל זאגט ניין דו ביסט פטור, דאס הייסט פונקט פארקערט ווי זיי האבן געזאגט פריער. איז די גמרא יעצט מסביר א מינוט פון וואס רעדט מען דא, זאגט די גמרא אזוי, איזה המעיסה ואיזה החליטה, וואס מיינט המעיסה און וואס מיינט החליטה, זאגט די גמרא אזוי, המעיסה מיינט קמח שעל גבי מוגלשין, דו האסט גענומען דעם קמח, האסט גענומען דעם מעהל וואס דו האסט געוואלט מאכן דיין טייג, האסט עס אריינגעלייגט אין הייסע וואסער, און אזוי האסטו געגאנגען קנעטן דיין טייג. החליטה, וואס מיינט החליטה? מוגלשין שעל גבי קמח, פארקערט, דו האסט געהאט דיין קמח, און דו האסט געברענגט הייסע וואסער צו די קמח, און אזוי האסטו געגאנגען מאכן דיין טייג. און ממילא אויף דעם האב איך מחלוקת, און דא האלט בית שמאי וואס זיי האלטן, און בית הלל האלטן וואס זיי האלטן. ברענגט די גמרא יעצט נאך צוויי שיטות, רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר משום אביו, זה וזה לפטור, ואמרי לה, זה וזה לחיוב. רבי ישמעאל ברבי יוסי האלט, ס'דא צוויי שיטות וואס ער האלט, אדער זאגט ער אלעס איז פטור, אדער זאגט ער אלעס איז חייב. וחכמים אומרים, חכמים זאגן ניין, אחד זה ואחד זה, נישט קיין חילוק צו דו רעדסט פון חליטה, נישט קיין חילוק צו דו רעדסט פון מעיסה, ס'ווענדט זיך ווי אזוי דו האסט עס געבאקן, עשאן באילפס, אויב האסטו עס געמאכט אין א אילפס זאלסטו וויסן די הלכה איז פטור, אויב האסטו עס געמאכט בתנור דעמאלטס ביסטו חייב. איז פאר די גמרא גייט בכלל אריין דא אין דעם נושא און פארוואס בכלל מ'ברענגט די ברייתא וויל די גמרא א מינוט מסדר זיין די ברייתא, פרעגט די גמרא אזוי, ותנא קמא מאי שנא המעיסה און מאי שנא החליטה, לאמיר דא אנקוקן שיטת בית שמאי מיט שיטת בית הלל, וואס תנא קמא ברענגט דאס, לכאורה ווי אזוי גייסטו מסביר זיין די ווערטער, פארוואס זאגסטו המעיסה זאגט בית שמאי דו ביסט פטור און בית הלל זאגט ביסט חייב, און שפעטער החליטה זאגסטו פארקערט, בית שמאי זאגט ביסט חייב און בית הלל זאגט פטור, ממה נפשך, די וועג ווי אזוי מען האט עס געמאכט, צו מען האט יעצט געברענגט דעם פלאוער, מען האט גענומען דעם מעל צו די הייסע וואסער, אדער מען געברענגט די הייסע וואסער צו די מעל, לכאורה דאס מאכט נישט קיין חילוק, און ממילא אדער האלט בית שמאי ביסט פטור, אדער האלט בית הלל דו ביסט חייב אינגאנצן, אבער צו מחלק זיין צו דעם וועג צו דעם וועג זאגט די גמרא לכאורה דאס האט נישט קיין הענט און פיס. אויף דעם זאגט די גמרא אמר רב יהודה אמר שמואל וכן אמר רב יהודה ואיתימא רבי יהושע בן לוי ביסט גערעכט. ביסט גערעכט טאקע, מען קען נישט זאגן אז בית שמאי האלט איין זאך ביי המעיסה און א אנדערע זאך ביי החליטה, מען קען נישט זאגן אז בית הלל האלט איין מאל אזוי און איין מאל אזוי, נאר וואס כמחלוקת בזו כך מחלוקת בזו, ווען בית שמאי האלט זיך זיין שיטה, האלטן זיי אינגאנצן, זאלסטו וויסן דו ביסט חייב, ס'איז נישט קיין חילוק וועלכע וועג דו מאכסט עס, צו דו ברענגסט די מעל צו די הייסע וואסער, אדער דו ברענגסט די הייסע וואסער צו די מעל זאלסטו וויסן אייביג ביסטו חייב. בית הלל זאגט ניין אייביג ביסטו חייב ותברא, אבער למעשה לכאורה האב איך דא געהאט א סתירה, מוז איך זאגן מי ששנה זו לא שנה זו, אז וואס? אז איך האב צוויי מאל, איך האב צוויי שיטות וואס האלט בית שמאי און בית הלל, די ערשטע שיטה געהאלטן בית שמאי זענען די וואס זענען מחמיר, זיי האלטן אייביג ביסטו חייב, און בית הלל זענען אייביג די וואס זענען מיקל זיי האלטן אייביג ס'פטור, די צווייטע שיטה האלט ניין, בית שמאי האלט אייביג דו ביסט חייב, דו ביסט פטור, זיי זענען מייקל, און בית הלל האלט דו ביסט אייביג חייב. און ווען איך מוז זאגן מי ששנה זו לא שנה זו, ס'איז צוויי פארשידענע מאן דאמרים וואס האט בית שמאי און בית הלל געהאלטן, אבער צו גיין טוישן צווישן מעיסה און חליטה, דאס קען נישט זיין, ווייל אדער בין איך חייב אדער בין איך פטור. ממילא זאגט די גמרא יעצט פירט די גמרא אויס פארוואס ברענג איך יעצט בכלל די גאנצע ברייתא זאגט די גמרא אזוי קתני מיהת ס'איז דאך למעשה געשטאנען וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה שעשאן באילפס פטור בתנור חייב למעשה איז דאך געשטאנען אז ס'ווענדט זיך ווי אזוי מ'האט שפעטער געבאקן דעם ברויט אויב האסט עס געמאכט מיט א אילפס זאגן חכמים ביסטו פטור אויב האסט עס געמאכט אין א תנור ביסטו חייב אויף דעם זאגט די גמרא זעסטו דאך קלאר פון דא, ווען חכמים זאגן אז א אילפס איז פטור, פארוואס האבן זיי געהאלטן אז א אילפס איז פטור, ווייל פשט איז אז גיין מאכן א ברויט אין א אילפס, דאס איז נישט די נארמאלע וועג פון מאכן לחם, און ממילא ביסטו פטור פון געבן חלה. און ממילא פרעגט די גמרא, ווי אזוי קענסטו רבי יוחנן מיר זאגן, דו האסט מיר אייביג געזאגט ביז יעצט, אז טאמער דו גייסט מאכן אין א אילפס דיין חלה, הייסט עס א נארמאלע וועג פון מאכן חלות, און אויב אזוי הייסט עס לחם דו דארפסט טאקע אפנעמען חלה דערפון, דא זע איך דאך קלאר רבנן זאגן אויב דו האסט עס געמאכט אין א אילפס ביסטו פטור, אויב אזוי זעסטו דאך קלאר חכמים מיט רבי יוחנן קען דאך נישט שטימען צוזאמען, רבי יוחנן איז נאר געווען א אמורא, אויב אזוי ווי אזוי קען רבי יוחנן זיך קריגן, און ממילא זאגט די גמרא לכאורה תיובתא דרבי יוחנן, לכאורה שיטת רבי יוחנן איז אפגעפרעגט. אמר לך רבי יוחנן, זאגט רבי יוחנן ניין, תנאי היא, דו ביסט גערעכט, טאקע די חכמים וועט נישט שטימען מיט מיך, אבער זאלסטו וויסן, ס'איז תנאי היא, ס'איז א מחלוקת תנאים, צו א אילפס הייסט יא א נארמאלע לחם, צו נישט, דאס איז א מחלוקת תנאים, דתניא אזוי ווי אונז האבן געלערנט, יכול יהא מעיסה וחלוטה חייבין בחלה, כ'וואלט קען מיינען אז איינער וואס מאכט א וועג, דאס הייסט ער האט זיין מעהל, ער לייגט עס אריין אין הייסע וואסער און אזוי מאכט ער זיין טייג, אדער פארקערט ער האט זיין מעהל און ער ברענגט די הייסע וואסער צו דעם און אזוי ברענגט ער זיין טייג, וואלט איך געמיינט אז ביסט חייב בחלה, תלמוד לומר לחם, זאגט אונז די תורה ניין, ס'מוז זיין לחם, והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה להשם, חלה מוז קומען פון לחם, און ממילא דו מאכסט עס אין אזא סארט וועג, דו באקסט עס אין דעם הייסן וואסער, אויב אזוי דאס הייסט נישט קיין לחם. און ממילא ביסטו פטור פון געבן חלה. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, אין לחם אלא האפוי בתנור, לחם מוז ווערן געמאכט וואו אין א אויוון, אז דו מאכסט עס נישט אין א אויוון, אויב אזוי דאס הייסט נישט קיין לחם. שמועסט רבי יוחנן אויס, און זאגט רבי יוחנן, קוק אן די מחלוקת דא צווישן חכמים מיט רבי יהודה, לכאורה רבי יהודה היינו תנא קמא, זיי קריגן זיך דאך נישט בעצם אין הלכה, ביידע זענען מסכים אז דו מאכסט דיין טייג אין אזא סארט וועג מיט הייסע וואסער, אויב אזוי ביסטו פטור פון געבן חלה, נאר איינער ברענגט מיך א פסוק, פארוואס ווייל דאס הייסט נישט קיין לחם, און רבי יהודה זאגט ניין ס'מוז ווערן ס'מוז זיין געמאכט געווארן אין א אויוון, אבער להלכה לכאורה קריגן זיי זיך נישט, דאס הייסט איך האב דא א ברייתא וואס ברענגט מיר צוויי שיטות און זיי קריגן זיך נישט. אלא מוז דאך זיין, אלא לאו מעשה אילפס איכא בינייהו נאר וואס זאגט רבי יוחנן, מוז דאך זיין, ס'איז דאך יא דא א חילוק צווישן תנא קמא מיט רבי יהודה, וואס וועט זיין דער חילוק אויב ס'איז געמאכט געווארן א אילפס? דאס הייסט תנא קמא זאגט מיר, דווקא ווען הייסט עס נישט אז ס'איז א לחם, דאס איז דווקא טאמער ס'איז געווען מעיסה אדער חלוטה, דווקא אין אזא פאל זאג איך אז וואס, די צוויי זאכן הייסט נישט קיין לחם, אבער אויב וואלסט עס געמאכט אין א אילפס, איז תנא קמא מסכים, אוודאי דאס הייסט געהעריג געבאקן, און אוודאי דארפסטו יא געבן א חלה דערפון. מה שאין כן, ממילא זאגט אזוי, תנא קמא סבר מעשה אילפס חייבין, מה שאין כן רבי יהודה סבר מעשה אילפס פטורין, מה שאין כן רבי יהודה האלט ניין, די איינציגסטע וועג וואס איך קען מאכן א לחם איז דו לייגסט עס אריין אין א אויוון, האסט נישט קיין אויוון, אויב אזוי דאס הייסט נישט קיין לחם, און ממילא ביסטו פטור. און ממילא זאגט ער אין הכי נמי לגבי מעיסה און חלוטה, טאקע דארט נישט דא קיין מחלוקת צווישן די רבנן, צווישן תנא קמא מיט רבי יהודה, און יעדע איינער האלט זאלסטו וויסן ביזט פטור, אבער די חילוק קען זיין לגבי אילפס, לפי תנא קמא זאגן זיי די איינציגסטע פלאץ וואס דו ביזט טאקע נישט מחיוב בחלה איז דווקא ביי מעיסה מיט חלוטה, און ממילא דווקא די צוויי פעלער דארטן ביזטו פטור פון געבן חלה, אבער אויב וואלסטו עס געמאכט נארמאל אין א אויוון, אבער נישט א נארמאלע אויוון נאר אילפס, זאלסטו וויסן ווייטער הייסט עס לחם דארפסט געבן חלה, מה שאין כן רבי יהודה זאגט ניין, א חלה מאכט מען אין א אויוון, א אילפס דאס הייסט נישט קיין אויוון, און ממילא זאגט רבי יוחנן, איך, וואס דו פרעגסט ווי אויף וועם איך האלט, זאג איך איך האלט ווי די שיטה דא וואס האלט אז א אילפס הייסט א נארמאלע וועג פון קאכן, דאס הייסט א נארמאלע וועג פון באקן, און ממילא קען איך האלטן אזוי ווי תנא קמא, און ממילא פרעגסטו מיך דו מיינסט איך שטים נישט מיט דא? זאג, ביסט גערעכט, אבער תנאי היא און ממילא איך פארלאז מיך אויף דעם, און איך האב אויף וועם זיך סומך צו זיין. זאגט די גמרא ניין, לא, דכולי עלמא זאלסטו וויסן, ס'איז נישט אזוי ווי דו זאגסט, דכולי עלמא מעשה אילפס פטורים, זאגט ער ניין, דו ווילסט מיר מחלק זיין און זאגן די חילוק איז מעשה אילפס, זאגט ער ניין, און נעם עס אין אריין, תנא קמא מיט רבי יהודה יעדער איינער האלט, זאלסטו וויסן מעשה אילפס איז פטור. און דו קענסט נישט גיין מאכן א לחם דארט אינעווייניג, און אויב אזוי דו גייסט יא מאכן, באמת קען זיין ביידע האלטן אז וואס, אז מען דארף נישט געבן קיין חלה. איי האסטו געפרעגט אויב אזוי וואס די מחלוקת איז צווישן תנא קמא מיט רבי היהודה, זאג איך דיר אזוי, והכא כגון שחזר ואפאו בתנור קא מיפלגי, דא רעדט זיך אין א פאל, זיי האבן טאקע געמאכט דעם טייג אויף א אינטערעסאנטע וועג, זיי האבן גענומען די מעהל און מען האט עס אריינגעלייגט אין הייסע וואסער, און די הייסע וואסער האט בעצם שוין געבאקן דעם מעהל, אדער פארקערט, מען האט געהאט די מעהל און מען האט געברענגט די הייסע וואסער צו דעם, די מינוט וואס דו לייגסט אריין די הייס וואסער איז עס בעצם שוין געבאקן, נאר וואס, יעצט ביסטו געגאנגען און עס איז איבערגעבאקן נאכאמאל, דאס איז די מחלוקת צווישן תנא קמא מיט רבי יהודה, דתנא קמא סבר, כיוון שחזר ואפאו בתנור, היות עס איז שפעטער נאכאמאל איבערגעלייגט, האסט עס נאכאמאל אריינגעלייגט אין אויוון, אויב אזוי לחם קרינן ביה, הייסט עס לחם, די תורה זאגט מיר והיה באכלכם מלחם הארץ, אז דו גייסט עס איבערבאקן אין אויוון, אין הכי נמי עס האט זיך שוין געבאקן אינעווייניג ווען די מעהל איז אנגעקומען צו די הייסע וואסער, אבער למעשה דאס אליינס וואלט נישט געווען א חיוב חלה, אבער דו לייגסט עס צוריק אריין אין די אויוון, אוודאי ביסט יא מחויב בחלה, ווייל לחם קרינן ביה. רבי יהודה סבר, רבי יהודה האלט ניין, אין לחם אלא האפוי בתנור מעיקרא, רבי יהודה זאגט ניין, א לחם לייג איך אריין די ערשטע מאל געהעריג אריין אין אויוון, אויב לייג איך עס נישט אריין אין אויוון, נאר די לחם איז געבאקן געווארן מיט דעם וואס מיין מעהל איז אנגעקומען צו הייסע וואסער, הייסט עס נישט געבאקן, און ממילא ווער זאגט אז וועגן דעם ביסטו פטור בחלה? און ממילא קריגן זיי זיך נישט די שאלה אויף אילפס, און ממילא זאג איך באמת יעדער איינער האלט אילפס איז פטור, איי עסט מיר פרעגן וואס די מחלוקת? די מחלוקת איז דעם איבערקאכן שפעטער, דאס וואס איך האב עס יעצט געבאקן העלפט עס צו נישט? תנא קמא האלט, די ווארט איז עס מוז זיין א לחם, די ענד פראדוקט איז א לחם אויב אזוי ביסטו מחויב בחלה, מה שאין כן רבי יוחנן זאגט ניין, רבי יהודה זאגט ניין, ס'מוז ווערן געמאכט די ערשטע מאל אין א אויוון, אויב די ערשטע מאל איז געווען די באקן אויף א צווייטן וועג, ס'איז געקומען געבאקן געווארן דורך הייסע וואסער, אויב אזוי ביסטו נישט מחיוב בחלה. וכיוון דמעיקרא לאו בתנור אפייה, לאו לחם הוא. אמר רבא איז רבא מסביר מאי טעמא דרבי יהודה, וואס איז די סיבה פון רבי יהודה, פארוואס זאל ער זאגן ס'מוז זיין געמאכט געווארן די ערשטע מאל אין א אויוון, זאגט ער דכתיב ווייל ס'שטייט ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד, זאגט ער לחם האפוי בתנור אחד קרוי לחם, דווקא א ברויט וואס איז געמאכט געווארן אין איין אויוון, דאס הייסט א ברויט, אבער ושאין אפוי בתנור אחד, אויב ס'איז נישט געמאכט געווארן אין איין תנור נאר ווי דא ס'איז געבאקן געווארן ווייל ס'איז געווען אין הייס וואסער און שפעטער האסטו אריינגעלייגט אין אויוון, אויב אזוי זאג איך אין קרוי לחם דאס הייסט נישט קיין לחם, און ממילא קענסטו נישט ברענגן קיין ראיה פון דארטן, און ממילא לכאורה שיטת רבי יוחנן האט די גמרא געהאט א גוטע קשיא אויף דעם.

והרתיח מבחוץ מאי, וואס איז א מענטש גייט אויפבאקן זיין ברויט, האט א טייג, וואס ער לייגט אריין אין די כלי, און וואס האט ער געטון איז, ער האט עס פשוט הדביק מבפנים, האט עס אריינגעקלעבט, און שפעטער די פייער איז געקומען פון אונטן. מאי, וואס איז זיין הלכה, מוז איך געבן חלה צו נישט? אמר ליה האט אים געזאגט, מאי אימא ליה, וואס ווילסטו זאל איך אים זאגן? דאי אמינא ליה, אז איך גיי אים פרעגן אזא שאלה, אמר לי, וועט ער מיר זאגן, הי ניהו מעשה אילפס, ער וועט מיר זאגן דאס איז מעשה אילפס, וואס איז דיין שאלה? דאס איז געווען די מחלוקת. איך האב מחלוקת, ר' יוחנן, איך האב ריש לקיש, און איך האב שיטת חכמים. חכמים האלטן אז וואס מעשה אילפס איז גארנישט, ריש לקיש וועט זאגן ס'ווענדט זיך צו דאס איז ערשט אויפגעהייצט צו נישט, און ר' יוחנן וועט דאך זאגן יא דו דארפסט געבן חלה, ממילא וואס זאל איך אים גיין פרעגן אזא זאך, דאס איז פשוט. אמר ליה האט ער אים געזאגט ניין איך וויל זאלסט פרעגן א צווייטע זאך אמר ליה רב יוסף לרבי זירא בעי מיניה מעולא פרעג עולא הדביק מבפנים ואבוקה כנגדו מאי ער האט נישט געמאכט די נארמאלע וועג די אבוקה קומען פון אונטן נאר האט געברענגט די אבוקה פון אויבן דאס הייסט ער האט עס אויפגעהייצט אויף א וועג זאל שנעלער באקן אמר ליה האט אים געזאגט מאי אימא ליה וואס זאל איך אים זאגן דאס ווילסטו זאל איך אים פרעגן דאי אמינא ליה אז כ'וועל אים דאס פרעגן אמר לי ער וועט זאגן יא, רוב עניים עושין כן, רוב עניים טוהן אזוי, דאס איז אויך א וועג פון א אילפס, די עניים וואס זיי האבן נישט געהאט גענוג האלץ, האבן זיי געמאכט כדי עס זאל באקן שנעלער האבן זיי אריינגעברענגט די פייער פון אויבן נענטער צו דעם כדי עס זאל שנעלער באקן, און ממילא האט אים געזאגט צו פרעגן די קשיות קען איך נישט פרעגן ווייל ווייטער דאס איז די וועג די עניים האבן גענוצט די אילפס, און ווייטער לכאו' איך האב די זעלבע מחלוקת, כלומר מחלוקת ר' יוחנן, ריש לקיש, און ממילא דאס איז נישט קיין זאך וואס איך קען גיין פרעגן.